קאסעט צוויי, זייט צוויי, פון בוך מען דארף זיין א מענטש. אפילו איצט, אין מיין קרענק האט מיר די חרטה געפייניגט, כאטש זענען שוין זינט דעמאלט אוועק א היפש ביסל יארן. איך האב כסדר גערעדט פון היץ. כ'האב פארשטאנען אז מיין חבר האט מיר געצוואונגען צו נעמען דעם שירעם כדי איך זאל זיך דערמאנען אין דער גאנצער מעשה. ער האט נישט פארגעסן וואס איך האב אים אפגעטון. ווי גוט וואלט געווען ווען איך טרעף אים נישט אין מעלבורן, כ'וואלט פארשפארן די אלע צרות. איך האב שוין אין דעם אלעמען פארגעסן, איך האב ליב געהאט צו נעמען אלץ לייכט, און שלום האט מיר אלעמאל שווער געמאכט דאס לעבן. אזוי גיך איך בין געזונט געווארן פון מיין פארקילעכץ, בין איך דאס ערשטע געגאנגען צו שלום'ען, כדי אים אפצוגעבן דעם שירעם. כ'האב געוואלט פון שירעם וואס גיכער פטור ווערן, כ'האב געוואוסט אז ער איז נישט ווערט קיין צובראכענע פעני, אבער ס'האט זיך מיר געדאכט אז כ'האב שלום'ען בא'גנב'עט. ער פארמאגט גארנישט, זיין שטוב אין מעלבורן איז פונקט אזוי ליידיג ווי ס'איז געווען זיין שטוב אין ווארשע. נאך דער מעשה מיט'ן באדן זיך, איז ער לאנג אין שטעטל ניט פארבליבן און אוועק קיין ווארשע. דארטן האט ער ממשיך געווען דאס שטודירן. בייטאג געארבעט און ביינאכט געלערנט. ווען איך האב אים איינמאל אין ווארשע אויפגעזוכט, האב איך געזען אז ער וואוינט אין א קליין ארעם שטיבל. קיין מעבל איז דארט נישט געשטאנען. אויף א וואנט הינטער א פארגעלטער צייטונג איז געהאנגען זיין איינציגער אנצוג וואס איז שוין געווען זייער אלט. אויף א נאפט מאשינקע האט ער זיך געקאכט דאס עסן. שלום איז נישט געווען געפאלן ביי זיך אז איך בין צו אים אריינגעקומען, פון דעסטוועגן איז ער נישט געווען איבריג צופרידן מיט מיין וויזיט. פונקט דענסמאל האט ער געהאט אן אונטערגעהאקט שווארץ אויג און עטליכע אויסגעקלאפטע ציין ווארום מען האט אים אין אוניווערסיטעט צושלאגן. ער האט פראטעסטירט געגן דעם וואס אידן מוזן זיצן אויף געטא בענק. צוליב די אויסגעהאקטע ציין האט ער גערעדט שטומפיג און ס'איז שווער געווען צו פארשטיין א ווארט. בשעת מעשה האָט דאָס אונטערגעשלאָגן שװאַרצע אױג געבלינצלט װי אַן אױסגײענדיק פֿלעמל. ס'האָט זיך מיר געדאַכט, אַז ער װינקט צו עמיצן און דאָס האָט אױף מיר אָנגעװאָרפֿן אַ שרעק. איך בין געװען אױסגעפּוצט אין עסיק און אין האָניק, װײַל איך האָב רײַך חתונה געהאַט און געלעבט אַ גוטן טאָג. אַז כ'האָב זיך װי מײַן טבֿע אָנגעהױבן באַרימען מיט מײַנע גרױסע געשעפֿטן, האָט דאָס בליצנדיק אונטערגעהאַקטע אױגל אַ בלאָנדזשע געטאָן אױף מיר און כ'האָב פֿאַרשטאַנען, אַז מײַן חבֿר װײס דעם אמת. אין מעלבורן האט שלום אויך געלעבט אין אן ארעם שטיבל. ער האט מיר דערציילט וואס ער איז אלץ דורכגעגאנגען אין די לאגערן. ער איז עס ערשט געהאט געקומען פון פוילן, אבער ער האט געזאגט אז ער וועט אין אויסטראליע ניט פארבלייבן. ס'געפעלט אים נישט דא. ער האט נישט ליב אזא רייך פוסט לעבן. ער וועט פארן קיין ישראל. דארטן וועט ער געפינען דאס וואס ער זוכט. כ'האב אים געוואלט איבערלאזן אביסל געלט. נאָר ער האָט עס מיך צוריקגעשטופּט אין דער האַנט אַרײַן. ווען איך בין אָנגעקומען צו שלומען מיטן שירעם, איז ער ניט געווען אין דער היים. איך האָב לאַנג געקלאַפּט אין טיר, קיינער האָט נישט געענטפֿערט. כ'בין געוואָרן אומרויִק און שוין מיט די פֿויסטן געזעצט אין דער טיר. ס'איז אַרויס אַ שכנטע און זיך אויף מיר אָנגעבייזערט. איר זעט דאָך, אַז קיינער איז נישטאָ אין דער היים, וואָס-זשע קלאַפּט איר און שטערט די שכנים? איך האב זיך א טראפעלע פארשעמט, זיך אנטשולדיגט, און בין שנעל אוועק. כ'בין אפגעגאנגען א שטיקל וועגס, זיך געוואלט אריינזעצן אין אויטא, מיטאמאל האב איך זיך צוריקגעקערט און שוין מיט איבערגעטריבענער איידלקייט אנגעקלאפט אין דער טיר פון דער שכנ'טע. דא אין דעם הויז וואוינט מיין יוגנט חבר שלום, האב איך זיך געוואנדן צו דער פרוי. צו קענט איר מיר זאגן וואו ער איז געגאנגען? פון וואנען ווייס איך וואו ער איז געגאנגען? ער גיבט מיר נישט אפ קיין ראפארט האט מיר די פרוי אנגעקוקט מיט חידוש. איז אפשר ווייסט איר ווען ער וועט צוריקקומען? כ'דארף אים נעטיג האבן. האב איך נישט געוואלט אזוי שנעל אפטרעטן. פון וואנען ווייס איך ווען ער וועט צוריקקומען האט די שכנ'טע שוין פארלוירן דאס געדולד. איבעריגענס דא וואינט נישט קיינער שוין לאנגע חדשים. די שטוב שטייט ליידיג א לאנגע צייט. ס'נישט מעגליך. האבן זיך די ווערטער ביי מיר ארויסגעריסן. כ'האב ערשט באזוכט מיין חבר ס'איז נאך אפילו נישט אוועק קיין חודש. בייזערט זיך ניט אויף מיר מיסטער האט די שכנ'טע אויפגעהויבן דאס קול, אז איר וועט אויף מיר שרייען וועל איך בכלל מיט אייך נישט רעדן. אבער מיין חבר האט ערשט דא געוואוינט האב איך ערשט איצט אנגעהויבן צו שרייען, וואס גענארט איר מיך? וואס מאכט איר פון מיך חוזק? איך פרעג אייך וואו מיין חבר איז געגאנגען און איר ענטפערט מיר נישט געשטויגענע מעשות. זײַט אַזױ גוט און פֿאַרנעמט זיך פֿון דאַנען! זענען נאָך דערגאַנגען צו מיר די װערטער און כ'האָב דערהערט װי ס'האָט זיך פֿאַרקלאַפּט די טיר אונטער מײַן נאָז. פּאַװאָלע בין איך אַװעק פֿון דעם הױז. די פֿיס האָבן זיך מיר געװאַקלט. איז שלום אַװעק קײן ישׂראל? און אפֿשר איז גאָר שלום געשטאָרבן? איז מיר פלוצלונג איינגעפאלן, ער איז אוועק פון דער וועלט און איך בין אים געבליבן א בעל חוב. ער האט מיך אלע מאל חושד געווען אין פארשידענע זאכן און איז געשטארבן מיט'ן געדאנק אז איך האב אים בא'גנב'עט. ער האט שטענדיג ליב געהאט צו זאגן דעם אמת אין די אויגן אריין, ווען ער לעבט וואלט ער זיכער געזאגט אז כ'האב אים בא'גנב'עט. כ'בין געגאנגען איבער דער גאס, אריינגעטון אין מיינע רעיונות, מיטאמאל האב איך דערפילט ווי עפעס א משא באמבלט זיך ביי מיינע פיס און לאָזט מיך נישט גײן. צו װאָס דאַרף איך דעם שירעם? דאָס גלײַכסטע װעט זײַן, אַז איך װעל אים ערגעץ אַװעקװאַרפֿן, פּטור װערן פֿון אים אױף אײביק. ער װעט מיר שטענדיק דערמאָנען אין מײַן חבֿר. פּאַמעלעך, װי אַ גנבֿ, האָב איך זיך צוגעשאַרט צו אַ הױז און אין אַ װינקל געלאָזט שטײן דעם שירעם. כ'בין שנעל אוועק פון דעם ארט און זיך אפילו ניט אומגעקוקט, אבער איך האב זיך באלד אומגעקערט און א כאפ געטאן דעם שירעם. ס'האט זיך מיר געדאכט, אז אז כ'וועל אים דא איבערלאזן, וועל איך מיט דעם פארשוועכן מיין חבר. אין ווינקל שטייט ניט דער שירעם, נאר שלום. כ'בין אוועק אהיים, מיטגענומען מיט זיך דעם שירעם. כ'וועל אים באהאלטן אויף אזא ארט, וואו דאס ווייב און די קינדער זאלן אים קיינמאל ניט געפינען. שטיל האב איך זיך אריינגעגנבעט אין שטוב, אז מיין ווייב האט מיר געפרעגט וואס איך האב שטעקן הינטער די פאליס, האב איך זיך ארויסגעדרייט מיט פארשידענע תירוצים. כ'האב לאנג געגראבלט צווישן מיינע חפצים און סוף כל סוף געפונען א פאסיג ארט וואו צו באהאלטן דעם שירעם. ביים אוונט-ברויט בין איך געווען צערודערט, ניט געוואוסט וואס איך עס, דאס ווייב האט מיך נישט אפגעלאזט. האסט עפעס טראבל אין די ביזנעס? האסט עגמת נפש? פארוואס דערציילסטו מיר גארניט? וואס האב איך דיר צו דערציילן? אלץ איז אלרייט! האב איך א מורמל געטאן, נישט געקוקט דעם ווייב אין די אויגן אריין. ביינאכט האב איך זיך געדרייט אויפן געלעגער, נישט געקאנט צוטאן קיין אויג. פון דעם ווינקל וואו דער שירעם איז געווען פארשטעקט, האבן אויף מיר געקוקט שלום'ס קליינע קורצזיכטיגע אויגן. זיי האבן זיך איינגעשטאכן אין מיר אז כ'האב אזש דערפילט א ווייטאג. וואו איך האב זיך ניט געדרייט און געקערט, האב איך געפילט אויף זיך די בויערנדיקע אויגעלעך וואס קענען מיך אזוי גוט. באלד אינדערפרי, ווען דאס ווייב און די קינדער זענען נאך געשמאק געשלאפן, האב איך זיך אויפגעהויבן און אויף די שפיץ נעגל ארויס פון שטוב. איך האב מיטגענומען מיט זיך דעם שירעם און אים ערגעץ אוועקגעטראגן. דערנאך בין איך אהיימגעגאנגען און זיך צוריקגעלייגט אין בעט אריין. אבער דעם זעלבן טאג ווען איך בין געקומען פון געשעפט האב איך געטראפן פאר מיין טיר דעם שירעם. נאך עטליכע מאל האב איך געפרואווט ערגעץ פטור ווערן פון דעם שירעם אבער אן שום פעולה, אלע מאל האט מען אים מיר צוריק געברענגט. איינמאל האב איך דעם שירעם פארטראגן עטליכע גאסן ווייטער פון מיין הויז, כ'האב אים געלאזט שטיין פאר א פרעמדער טיר, ס'איז אוועק א וואך, צוויי וואכן, און איך בין געווען זיכער אז איך וועל שוין אים מער נישט אנזען פאר די אויגן. איין שיינעם טאג בעתן פרישטיק האב איך דערהערט א קלונג און אז כ'האב אויפגעמאכט די טיר האב איך דערזען אן אלטיטשקע. וועמען זוכט איר לעידי? האב איך זי געפרעגט. זי האט מיר באלד נישט געענטפערט און אירע אויסגעטריקנטע ווייסע לעפצן האבן זיך נאכאנאנד באוועגט ווי זיי וואלטן געזאגט א תפילה בלחש. כ'האב באמערקט אז אין אירע ציטערדיג וואקסענע הענט האלט זי עפעס א פעקל. זי האָט מיר דאָס פּעקל דערלאַנגט, און ערשט איצט האָב איך דערהערט איר אַלט קול, איר האָט עס איבערגעלאָזט בײַ מײַן טיר, כ'האָב עס אײַך צוריקגעבראַכט. אַ שיינעם דאַנק! אַ שיינעם דאַנק! האָב איך די ווערטער גיך אַרויסגעוואָרפֿן פֿון מויל, און ס'האָט מיר עפּעס אַ טשוכקע געטאָן אינעווייניק, ווײַל כ'האָב באַלד דערקענט, אַז דאָס איז דער שירעם. איר האט זיך ניט געדארפט מטריח זיין, ס'איז אן אלטע שמאטע. מיין ווייב איז דערביי געשטאנען, זיך צוגעהערט צו אלץ, און אז דער אלטיטשקער איז אוועק, האט זי געשאקלט אויף מיר מיטן קאפ פול מיט באדויער, ווי איך וואלט געווען א חסר דעה. כ'האב איר גארנישט געענטפערט, און מיטן שירעם געלאפן גלייך צום גאראזש. כ'האב אים דארט אוועקגעשליידערט צווישן ברוכווארג, באגראבן אים טיף אונטער א קופע שמאטעס. דערנאך איז געווען אלץ גוט און וואויל, אבער אז אינדערויסן איז געגאנגען א רעגן האט זיך באזעצט אין מיר אן אומרו, כ'האב זיך לאנג געדרייט פארן גאראזש, אריינגעקוקט אינעווייניג מיט א שפיץ אויג גלייך איך וואלט געגאנגען אפטון עפעס א גניבה. שפעטער בין איך אריין אין גאראזש און צוריק ארויס. דאס האט זיך איבערגעחזרט עטליכע מאל. איך האב געציטערט אויפן לייב ווארום כ'האב געוואוסט אז כ'וועל זיך נישט קענען אקעגנשטעלן דעם באגער וואס מיך באהערשט. פלוצלונג בין איך מיט האסטיגקייט צוגעשפרונגען צו די שמאטעס און ברוכווארג און לאנג דארט גענישטערט, געזוכט און ארויסגעצויגן דעם אלטן שירעם. ס'איז דאך דער זעלבער שירעם וואס שלום האט געטראגן אין שטעטל, דאס האט זיך ביי זיי אין הויז אפגעראטעוועט נאך דער מלחמה. איך האב אויפגעמאכט דעם שירעם און ארויס פון גאראזש. אז כ'האב ארויפגעקוקט צום שירעם דעכל איבער מיין קאפ, האב איך געזען גרויסע לעכער, אבער דאס איז מיר ווייניג אנגעגאנגען און כ'האב זיך געלאזט גיין איבער דער גאס. איך האָב געשפּירט, װי דער רעגן צװאָגט מיך און װאַשט מיך, און װאָס מער דער רעגן האָט מיך געצװאָגן און געװאַשן, אַלץ מער האָט מיך אַרומגענומען אַ צופֿרידנקײט, װי דאָס פּײַניקן זיך אַלײן װאָלט מיר הנאה פֿאַרשאַפֿט. כ'האָב געזען לעבן זיך מײַן חבֿר שלום און כ'האָב געפֿילט, אַז כ'צאָל אים אָפּ אַ חובֿ. װײַזט אױס, אַז כ'װעל זיך שױן קײן מאָל נישט באַפֿרײַען פֿון מײַן חבֿר שלום, נישט פֿון אים און נישט פֿון זײַן שירעם. א חתונה אין תל אביב. איך האב געפילט ווער קוקט מיך נאך. שוין עטליכע מאל ווער האט זיך אומגעקערט, פארלאפן דעם וועג און מיר אריינגעבליקט אין פנים. פון מאל צו מאל איז ער געבליבן הינטערשטעליג און איך האב געמיינט איך בין שוין פטור פון אים. אבער ער איז באלד ווידער אויסגעוואקסן לעבן מיר. כ'בין צעטומלט געווארן און די פיס האבן זיך מיר אנגעהויבן צו פלאנטערן. וואס וויל ער פון מיר? אמת, אין תל אביב האט מען זיך געקענט אנטרעפן אויף באקאנטע, אויף חברים וואס מען האט שוין נישט געזען יארן, מען האט געמיינט אז זיי זענען שוין מער אויף דער וועלט נישט דא, און פלוצים האט מען זיי אנגעטראפן פנים אל פנים. אבער דער פארשוין, אנשטאט צוגיין צו מיר, האלט מיר אין איין נאכקריכן. דאס ביסטו, הערץ?

וואס איז, דערקענסט מיך נישט? כ'בין שוין אזוי אלט געווארן אז מען קען מיך נישט דערקענען? אז איך האב דיר דערזען, האב איך באלד געוואוסט ווער דו ביסט. דו האסט נישט קיין גוטן טביעת עין, הערץ, דו ביסט דאך עפעס א שרייבער. פארוואס זענט איר באלד נישט צוגעקומען? האב איך נישט געוואוסט צי כ'זאל אים אירצן צי דוצן? ביסט מיר נאכגעגאנגען? איך האב ניט פארשטאנען וואס דאס באטייט. האב נישט קיין פאריבל, נאר איך קען זיך אלץ נישט דערמאנען ווער דו ביסט, כ'דערקען נאר אז דו ביסט א רעדעמער. נו, קוק זיך איין בעסער אין מיין פנים, האט ער זיך נאנט צוגערוקט צו מיר, כ'בין בערל חיים דעם בלעכער'ס זון, אין ישראל רופט מען מיר דוב. דו דארפסט געדענקען בערל חיימ'ס, דו האסט זיך געליבט אין מיין געשוועסטער קינד אין מינדלען, א שיין מיידל געווען. איך האב זיך דערפרייט וואס כ'האב אים סוף כל סוף דערקענט און געהאט א טענה צו זיך אליין פארוואס כ'האב באלד נישט געוואוסט ווער ער איז,

פֿאַרשטײט זיך, מײַן האַנט האָט ער אײנס און צװײ אַװעקגעלײגט. װוּ איז מינדל? האָב איך געפֿרעגט און באַלד חרטה געהאַט אױף מײַן פֿרעגן, װאָרעם כ'האָב נישט געװוּסט, צי זי לעבט. איך בין געװען פֿאַרליבט אין איר. כ'בין נאָך געװען אַ ייִנגל, און דאָס איז געװען מײַן ערשטע ליבע. זי איז אין דער מלחמה אַװעק קײן רוסלאַנד מיט איר מאַן און קינדער, און מער האָב איך ניט געהערט פֿון איר. האָט בערל מיט צאַר פֿאַרקנײטשט זײַן קורצן שטערן. כ'האָב דערזען פֿאַר זיך מינדלען. שױן יאָרן װי איך האָב אין איר נישט געדענקט.

אַז כ'האָב געהערט ווי זייער טיר האָט זיך געעפֿנט און ס'האָבן זיך באַוויזן אירע לאָקן, האָט מיך אָנגענומען די גרויסע בענקשאַפֿט. איך בין נישט געווען דרייסט מיט איר זיך צו באַגעגענען אויג אויף אויג, האָב איך אויסגעזוכט כּלערליי תּירוצים, אַז נאָך עמעץ אַנדערס זאָל זײַן דערבײַ. טיילמאָל בין איך געקומען צו זיי אין שטוב אַרײַן פֿאָרצולייענען פֿאַר איר און איר חבֿרטע ייִדישע ביכער. כאָטש זי איז געװען אַ בלעכערס אַ טאָכטער און איך בין אַרױסגעקומען פֿון אַ יחסניש באַלעבאַטישער הײם, האָב איך דערױף נישט געקוקט. כ'האָב שױן אָנגעהערט צו די פּועלי-ציון, דערפֿאַר האָב איך זיך געפֿילט דערהױבן דערפֿון, װאָס איך האָב זיך פֿאַרליבט אין אַ בלעכערס טאָכטער. פֿון דעסטװעגן האָב איך כּסדר געדענקט אין מײַן ייִחוס. כ'האָב דאָס אַרײַנגערעכנט אין חשבון און געטראַכט, אַז מינדל דאַרף זײַן צופֿרידן, װאָס זי געפֿעלט מיר אַזױ שטאַרק. װאָס איז געװאָרן מיט מינדלס חבֿרטע? ווי האָט מען זי גערופֿן? כ'דערמאָן זיך בלויז דעם צונעמען, באָגאַטש. דאַכט זיך, אַז פֿייגעלע באָגאַטש. האָב איך זיך אָנגערופֿן צו בערלען. זי איז געווען זייער געראָטן. ביידע חבֿרטעס האָבן געהאַט אַ שם אין שטאָט צוליב זייער ווילן זיך צו לערנען. פֿייגע באָגאַטשס פֿאָטער איז געווען אַ טרעגער. פֿאַר וואָס האָט מען אים גערופֿן באָגאַטש?

א גרויסער באגאטש. רעדים האט מער נישט געדארפט און ער איז געבליבן ביי דעם צונעמען זיין גאנץ לעבן. האסט פארגעסן צו ענטפערן וואס מיט פייגען איז געווארן, אפשר דארף איך גארנישט פרעגן, האב איך געזאגט איך איז פייגע צוזאמען מיט מינדל'ן אוועק קיין רוסלאנד? כ'פארשטיי אז לייבעלע באגאטש איז שוין מער ניטא אויף דער לעבעדיגער וועלט, שוין נישט געווען קיין יונגערמאנטשיק. שטעל דיך פאר אז דווקא דער אלטער באגאטש לעבט. ער איז דא אין ישראל, ער וואוינט אין רמת גן צוזאמען מיט זיינס אן אייניקל א טאכטער פון פייגעלען. פייגעלע האט פאר דער מלחמה חתונה געהאט, זי האט געהאט אסאך קינדערלעך. ווען דער דייטש האט געטריבן די אידן איבער סאן צו פאניען האט מען זי געזען צווישן זיי. וואס מיט איר און די קינדער איז שפעטער געווארן ווייסט קיינער נישט. איין טאכטער לעבט אין ישראל, טאקע זי וואינט מיטן זיידן. וואו גייסטו? האב איך פלוצלונג געפרעגט בערל'ען. דו דארפסט ערגעץ גיין אדער דו גייסט זיך אביסל איבער? האסט צייט זיך ארומצודרייען אין סאמע מיטן טאג? כ'וויל טאקע וויסן אלץ וועגן רעדים, אבער כ'וויל נישט פארנעמען דיין צייט. וואס טוסטע בערל? פון וואנען נעמסטע חיונה? איך בין א בלעכער, פונקט ווי אין רעדים. כ'וואוין אין גבעתיים. איך האב א שיינעם שיכון.

אפשר וועט מען זיך אריינכאפן אין א קאפע וועט מען קענען בעסער שמועסן. דו ביסט דאך א היגער און קענסט בעסער די פלעצער פון מיר, אבער בתנאי אז דו האסט צייט. מיר זענען דורכגעגאנגען שדרות רוטשילד און זיך אריינגעדרייט אין אלענבי. אויף אלענבי איז געווען א געדראנג פון מענטשן וואס זענען געגאנגען איינקויפן און בעת מעשה זיך אפגעשטעלט באקוקן די שויפענסטער. ס'איז געווען א שיינער סוף זומערדיגער טאג, און גילדענע פעדעמלעך זון האבן געציטערט אין בלויען חלל, אבער ס'איז נישט געווען הייס. פונדעסטוועגן האבן זיך מענטשן געשטופט ביי די געוועלבלעך מיט גאזוז און מיץ, קינדער האבן געקויפט גלידה און נאשווארג, ביי די צייטונגס קיאסקן האבן די פארבייגייער געכאפט א קוק אין די קעפלעך מיט די נייעסן. איך האָב זיך הײַנט גענומען חופּש, האָט בערל מיך אָנגענומען בײַן אָרעם, כּדי ער זאָל מיך נישט פֿאַרלירן. כ'בין געקומען קײן תּל-אָבֿיבֿ, װײַל איך האָב דאָ אַ סך צו טאָן. כ'האָב דיר נישט געװאָלט אַלץ דערצײלן, אָבער מיר װעלן האָבן בקרוב אַ חתונה פֿון צװײ רעדעמער קינדער. אַ חתונה פֿון רעדעמער אין ישׂראל. אין אונזער מדינה, און דו פון אויסטראליע וועסט אויך זיין אויף דער חתונה. ווען כ'קען וואלט איך פארבעטן די רעדעמער פון אנדערע מדינות אויף צו פיקעניש היטלערן וואס פוילט אין דער ערד. ווער האט חתונה? האב איך אים איבערגעהאקט, פון וואס פאר א קינדער רעדסטו? דו מאלסט עס אזוי שיין ווי א גאנצער פאעט. כ'וועל דיר באלד זאגן. אבער קודם כל

יואל מאדיאר וואוינט אין תל אביב, ער איז שוין א זקן נאנט צו די שמונים, אבער ער איז נאך אלץ די זעלבע פרא וואס אמאל, איינגעשפארט, מען קען אים פון ארט נישט רירן. איך לייבעלע באגאטש איז פונקט אזא עקשן ווי יואל דער מאדיאר. א שטאלצער פארך, האבן זיך ביידע זיידעס איינגעשפארט אז זיי ווילן נישט דעם שידוך. וואס איז די מעשה? פארוואס ווילן זיי נישט דעם שידוך? דו ביסט דאך עפעס א שרייבער דארפסטו פארשטיין. כ'געדענק אז נאך אין רעדים האסטו שוין געפרובט צו שרייבן. פארוואס פארשטייסטו נישט? יחוס. יעל מאדזשער ציט דעם יחוס פון לויטער רבנים, און באגאטש'ס טאטע איז שוין געווען א טרעגער. גייט מען דא אין ישראל זיך שפילן אן אזעלכע מעשות? האט מען שוין אן אייגענע מדינה, מאכט מען זיך ווייטער צום נאר מיט שמאכטעס. און דו זאלסט אנקוקן די צוויי פארשוינען, די צוויי זיידעס, ביידע שמעקן שוין אין פעלד אריין, בחיי. כ'גלייב מער נישט אז אין ישראל זאל מען זיך נאך שפילן אין אזעלכע שמאנצעס. דער בחור מיטן מיידל האבן זיך ליב, זיי געפעלן זיך, דאס איז דער עיקר. אין דבר, צו זיי געפעלן זיך. דא איז נאך פארהאן אן אנדער סיבה וואס די צוויי זקנים ווילן נישט צולאזן די קינדער זאלן חתונה האבן. מונדק יעל דער מאדיארס איז א לאנגע צייט ארומגעגאנגען מיט פייגען. פארשטייט זיך אז דער פאטער האט געפייערט קעגן דעם. אבער מונדק איז געווען א צולאזענער בחור, האט ער דעם טאטן געהערט ווי דעם קאטער. דאס האט זיך אזוי לאנג געשלעפט ביז ס'איז מונדק'ן אונטערגעקומען א מיידל מיט א גרעסערער אפותיקי, האָט ער געלאָזט שטײן פֿײגעלען. זי האָט עס איבערגעקרענקט, נישט געקענט קומען צו זיך. מיר זײַנען צוגעקומען צו אַ קאַפֿעהױז און בערל האָט מיך פֿאַרבעטן אינעװײניק. מיר האָבן זיך אַװעקגעזעצט פֿון פֿראָנט בײַ אַ טישל. ס'איז צוגעקומען אַ קעלנערקע מיט אַ גרין פֿאַרטעכל און אַ גרינעם טשעפּיק אױפֿן קאָפּ. זי האָט אָפּגעװישט דאָס טישל מיט אַ שטשירקע און געפֿרעגט װאָס מיר װעלן באַשטעלן. װאָס װילסטו טרינקען, הערץ? האט מיך בערל געפרעגט. ווילסט א קאפי הפוך? כ'וועל באשטעלן צוויי קאוועס מיט עוגות, מיר האבן גוטע קאווע אין ישראל. פאר מיר אן עוגות, האב איך געזאגט און ממשיך געווען דעם שמועס. בערל כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך. פייגע האט דאך חתונה געהאט, זי האט געהאט קינדער, אז זיין טאכטער וואוינט מיט דעם זיידן האסטו מיר אליין דערציילט. זי האָט חתונה געהאַט מיט אַן אַנדערן, נאָר מונדיקן האָט זי שױן ניט געקענט פֿאַרגעסן, מען האָט געזען, װי זי גײט אײַן. אַצינד פֿאַרשטײ איך שױן, און װאָס איז געװאָרן מיט מונדיקן? מונדיקן האָבן די דײַטשן געשאָסן אין מיטן מאַרק, פֿאַר אַלעמען אין די אױגן. ער איז געװען אַ תּקיף, אַ רײַך זונדל. האָט ער אַקעגן גערעדט אַ דײַטשן אָפֿיצער. דער אָפֿיצער האָט אַרױסגענומען דעם רעװאָלװער און אים באַלד אױפֿן אָרט אַװעקגעלײגט. אויך זיין ווייב און קינדער האבן נעבעך געהאט א ביטערן סוף. די דייטשן האבן זיי ערגעץ פארשלעפט און מען ווייסט נישט וואו זייער געביין איז אהינגעקומען. בלויז דער זון אלי, אט וואס איז היינט אין דער צבא איז געבליבן לעבן. דער אלטער באגאטש דארף ניט זיין אין כעס אויף אלי'ן, האב איך זיך אזוי שטארק צוגעהערט צו דער גאנצער מעשה, אז כ'האב זיך ניט צוגערירט צו דער קאווע. א זון איז נישט פאראנטווארטליך פארן טאטנס חטאים, און וואס פאר א טענה האט יואל דער מאדיאר? ער האט דאך נישט געהאט קיין עוולה. שפילסט זיך מיט א מאדיאר? ער איז נאך אלץ דער זעלבער ווי געווען. ער וואוינט דא ביי א טאכטער, פירט זי אים נאך אונטער, ער בלאזט אלץ פון זיך. ער קען נישט קוקן אין לייבעלע באגאטש'ס זייט. לייבעלע באגאטש טענה'ט ווייטער אז דאס עפעלע פאלט נישט ווייט פון ביימעלע, אז אלי מוז נישט זיין בעסער פון טאטן, אבער ס'וועט זיין מירצעשעם א חתונה. זענען געבליבן לעבן אביסל רעדעמער, ווילן זיי דאס זאל זיין די ערשטע חתונה זייער אין ישראל, זיי האבן זיך אריינגעלייגט אין דעם, ווילן זיך לאזן קאסטן אויך. בערל האט זיך אויפגעשטעלט און פלוצלינג זיך אנגעהויבן זייער צו איילן, גלייך ער וואלט מורא געהאט אז ער קען נאך עפעס פארשפעטיגן. איך האָב דערפֿילט, װי זײַן מאָזאָליעדיק שטאַרקע האַנט האָט אַקװעש געטאָן מײַנע פֿינגער, בעת ער האָט זיך מיט מיר געזעגנט. נו, הערץ, האָט ער אַ זאָג געטאָן, דו ביסט אײַנגעלאַדן אױף דער חתונה. מיר רעדעמער אין ישׂראל פֿאַרבעטן דיך, זאָלסט געדענקען די דאַטע. און איצט מוז איך, מוז איך שױן גײן, װאָרעם איך דאַרף נאָך אַ סך זאַכן באַזאָרגן. קום, כ'װעל דיך אױפֿזיצן אױפֿן אױטאָבוס. נײן, מע דאַרף נישט. כ'װאױן נישט װײַט פֿון דאַנען. כ'װעל צוגיין צופֿוס. שלום. שלום שלום, להתראות אויף די חתונה. אבער איך וועל דיך נאך זען פריער, כ'וויל זאלסט צוקומען צו אונז זאלסט באקענען מיין פרוי און קינדער. ער איז אוועק. איך האב אים מקנא געווען מיט זיין זיכערקייט, נאר אזא האראפאשניק ווי ער קען פארמאגן אזא גלויבן. ער האט אנגעווארן זיין ווייב און קינדער און ער בויט שוין ווידער א היים. א נייע היים אין ישראל. ער איז געווען אזוי אריינגעטון אין דער מעשה מיט דער חתונה, אז ער האט אפילו נישט אויסגעפרעגט וועגן מיר, ווי ער וואלט פון פאראויס אלץ געוואוסט. איך האב אים איצט געזען צוריק אין רעדים, אין זיין טאטנ'ס בלעכער-ווארשטאט, געזען זיין געשוועסטער-קינד מינדל, וואס איז מיר אזוי שטארק געפעלן, אז כ'האב כסדר געטראכט פון איר.

זינט איך האב געטראפן בערל'ען האב איך נאכאנאנד געקלערט פון דער חתונה, געטראכט וועמען פון די רעדעמער איך וועל דארט באגעגענען. ס'איז מיר באפאלן אן אומרו און איך האב געציילט די וואכן און די טעג ביז צו דער חתונה. בעת ס'איז סוף כל סוף געקומען דער אויסגעווארטער טאג האב איך זיך אויסגעפוצט אין די שענסטע מלבושים וואס איך האב געהאט מיט זיך און זיך געקליבן צו גיין. בערל האט מיר נאך פארן גיין אנגעקלונגען צי ער דארף נאך מיר קומען אדער איך וועל אליין טרעפן כ'האב אים פארזיכערט אז איך ווייס גענוי וואו דאס איז, און ער האט מיר געענטפערט אין טרייבל, בסדר, בסדר, זעט אויס אז דו קענסט זיך שוין אויס אין תל אביב. כ'בין ארויס פרי פון שטוב, און מחמת דעם וואס איך האב נישט געוואלט אנקומען דער ערשטער, האב איך באלעמוטשעט אויפן וועג. בשעת איך האב פון די שדרת רוטשילד פארקערעוועט אין א שמאלער גאס, האט שוין פון דערווייטן אויפגעהעלט פאר מיר דער חתונה זאל מיט די ליכטיג צעצונדענע פענסטער.

ס'האָבן זיך געשטרעקט הענט מיט אָנגעפֿולטע גלעזלעך משקה. אױסגעפּוצטע װײַבער האָבן געטאַנצט אַ קאַדריל. זײ האָבן זיך אַקעגן געטאַנצט, זיך געבוקט און זיך צוריקגעצױגן הינטערװײלעכץ, מײַלער האָבן זיך געקושט, זיך געװוּנטשן מזל-טובֿ. טרערן זײַנען גערונען פֿון אױגן, כ'האָב זיך שטאַרק אײַנגעקוקט אין די פּענעמער, געװאָלט עמעצן דערקענען, אָבער כ'האָב נישט געקענט. כ'האב אין אוסטראליע נישט געוואוסט צי עמעצער פון די רעדעמער איז געבליבן לעבן, און ס'האט מיך אנגענומען א מורא צי איך האב נישט פארבלאנדזשעט אמאל צו א פרעמדע חתונה. אז איך בין אריין אין זאל, האבן זיך מיטאמאל געשטרעקט צו מיר הענט און מיר אפגעגעבן שלום. שטימען האבן זיך געפרעגט איינס און דאס זעלבע, דערקענסט מיך נישט, הערץ? לאמיר זען צי דו ווייסט ווער איך בין. איי ס'נישט שיין פאר דיר זאלסט מיך נישט דערקענען, נו דו ווייסט נאך אלץ נישט? כ'בין יענקל ברכהס, מיר זענען געגאנגען צוזאמען אין חדר צו אייזיק מלמד. כ'בין יאשקע פענע, כ'האב געוואוינט אויף ווידעטש. כ'בין נתן זיינוולס, איך בין נישט איינמאל געקומען צו אייך אין דער קאמעניצע, מיר האבן צוזאמען געלערנט גמרא.

איך האב אים אריינגעקוקט אין פנים און אים לכתחילה נישט דערקענט, אבער מיטאמאל האב איך מיט שמחה א געשריי געטון, שימעלע! שימעלע פוי! שימעלע פויער, שעם זיך ניט, מען האט מיר אין רעדעם אזוי גערופן, ווייל כ'האב געהאט רויטע פיסקעס ווי די שמחת תורה עפל. שפעטער האב איך שוין אלעמען באלד דערקענט, אז מ'איז צוגעקומען צו מיר האב איך אויפן ארט אויסגערופן, יאסעלע פאלאנט! יענטע די נייטערן! און דו ביסט ריווצ'ע, ריווצ'ע קאָזע, האָב איך מוסיף געווען און אַלע האָבן זיך צעלאַכט. לאָזטס אים שוין אָפּ, האָט זיך ווער אָנגערופן, לאָזטס אים אָפּ דעכען, זאָל ער עפּעס טועם זיין, פאַרבייסן, אפשר וועט ער כאַפּן אַ טענצל, און טאַקע מיט דער קאָזע, זי איז נאָך אַלץ אַ שיין ווייבל. איך האָב פאַרבעטן ריווצ'ען צום טאַנץ. בעתן טאַנצן האָב איך זי זייטיק באַטראַכט און נאָך באַמערקט אויף איר פּנים בולטע סימנים פון אַמאָליקער שיינקייט. מיט יארן צוריק איז זי געווען גאר א שיין מיידל וואס פלעגט זיך כסדר רויטלען און אונטערשפרינגען אביסל ווי א יונגע קאזע. זי האט מיר דערציילט וואס זי האט זיך אלץ אנגעליטן אין די לאגערן, נישט איינמאל געזען דעם טויט פאר די אויגן. היינט איז זי ביי זיך אינדערהיים אין ישראל, זי האט א וואוילן מאן און געראטענע קינדער. דער עלטסטער זון א יונג ווי א בוים איז אין דער צבא, ער איז א סגן אלוף, דערגרייכט אזא הויכן ראנג. נאכן טאנצן האב איך זיך אוועקגעשטעלט מיט ריווטשען אויף א זייט און מיר האבן באטראכט די טאנצנדיגע פארלעך. כ'האב זיך דערמאנט אין אסאך רעדעמער וואס זענען דאן נישט געווען און זיך נאכגעפרעגט ביי ריווטשען אויף זיי. זי האט מיר געזאגט אז די אלע רעדעמער זענען אויסגעגאנגען אין די געטאס אין רוסלאנד און זענען אומגעקומען אין די לאגערן. פלוצים האב איך דערפילט ווי עמעצער האט מיר א קלאפ געטון אין דער פלייצע. איך האָב זיך אױסגעדרײט, האָב איך דערזען בערלען. ער האָט אױסגעזען צו זײַן שטאַרק פֿאַרשמײַעט און זיך אַנטשולדיקט פֿאַר מיר, װאָס ער האָט זיך ביז איצט מיט מיר נישט פֿאַרנומען. ער האָט אָבער קױם באַװיזן אױסצורעדן מיט מיר עטלעכע װערטער, װי מע האָט אים אַװעקגערופֿן. אױך ריװטשע איז אַװעק. װאָרעם ס'איז אַרײַן אין זאַל איר זון, דער סגן אלוף. זי האָט מיר געזאָגט, אַז זי װעט מיר פֿאָרשטעלן פֿאַרן זון. איך בין אױף אַ מאָל געבליבן אַלײן. קיינער האט מיך נישט געזען ווי מען וואלט אין מיר פארגעסן. כ'האב געקוקט אויף דעם העל באלויכטענעם זאל, אויף דעם ווייס געדעקטן טיש מיט דעם גלייך איינגעלייגטן באשטעק, די קלעזמער האבן געשפילט און דער צעיאכמערטער עולם האט אלץ געטאנצט, געהאפסעט, זיך אלעמאל מער צעווארעמט. כאטש די קלעזמער האבן געשפילט עפעס פרייליכס, האט עס אין מיינע אויערן אפגעקלונגען אזוי טרויעריג. איך האב די גאנצע צייט ניט געוואוסט וויפיל רעדעמער ס'האבן זיך געראטעוועט, און אז כ'האב זיי איצט געזען טאנצן, האט זיך מיר געדאכט אז זיי זיינען ארויס פון די קברים, אויפגעשטאנען פון אש, תחיית המתים. טרערן זענען מיר גערונען פון די אויגן. ווידער האט מיר עמעצער גוט ברודעריש א קלאפ געטאן אין דער פלייצע, ס'איז אויסגעוואקסן פאר מיר א הויכער פארשוין, וואס האט מיר אריינגעלאכט אין פנים מיט א פול מויל געלע געזונטע אביסל קרומליכע ציין.

קיין רוטשילד ביסטו אוודאי נישט געווארן אין אויסטראליע, אזעלכע מענטשעלעך ווי דו האבן נישט קיין סיגעל צו מאכן געלט, גלייב מיר ס'איז א נס איך בין געבליבן לעבן, איך בין שטענדיג געווען א גוטער פארדינער אפילו דא מאך איך די פרוטה. מיין לאנדסמאן האט נישט אויפגעהערט רעדן, געשיט ווי פון א זאק, און בשעת מעשה האבן זיינע קינדעריש בלויע אויגן מיר אריינגעקוקט אין פנים מיט א קלוגעריש שמייכעלע. כאטש זיינע גרויע האר האבן אים פארענדערט.

איך פארמאג באלד אזא הויף ווי ער. מיין פרדס איז אביסל שענער פון זיינעם. זאלסט אנקוקן מיינעם א תפוח זהב, א שטיק זון. ביי מיר איז היינט אלץ בסדר, בסדר גמור. דו דארפסט קומען אהער, הערץ, וואס טוסטו דארט אין אויסטראליע צווישן גוים? א שרייבער דארף זיצן צווישן אייגענע. ס'איז געווארן פלוצים א געלויף, א געשטופעריי, בערל האט זיך ארויפגעכאפט אויף א בענקל און אויפגעהויבן דאס קול, לאזטס אדורכגיין, מאכטס א ווארע, מען פירט די כלה צו דער חופה! איך האב זיך קוים אדורכגעשטופט צווישן די געסט און געכאפט א קוק אויף דער כלה און אויפן חתן אונטער דער חופה, כאטש די כלה איז געווען איינגעהילט אין א ווייסן וועלאן, האב איך געקענט זען איר פנים וואס איז געווען בלוט און מילך, דער חתן האט געטראגן ציווילע קליידער, אבער פון זיין ברוין פנים, פון זיינע אפגעברענטע הענט און פון זיין יעדע תנועה האט זיך געפילט דער זעלנער. די ווייבער האבן געוויינט, געשלוכצט, זיך געווישט מיט טיכעלעך די אויגן, נאר די מענער האבן זיי נישט געלאזט וויינען און זיך געבייזערט, וואס איז דאס פאר א געוויין, שטיל זאל זיין, ווייבער! מיר דארפן זיין גליקליך וואס מיר האבן דערלעבט צו דער דאזיגער שעה, מען הערט נישט אפילו זאגן דעם חתן דעם הרי את! נאך דער חופה איז צוריק געווארן א געשטופעריי און דער עולם האט זיך געקושט און געהאלזט, ס'האבן זיך געטראגן קולות, מזל טוב, מזל טוב, מערטשעם ביי דיין זון, מערטשעם ביי דיין טאכטער, ביי אונזערע קינדער, זאל שוין פון היינט אן זיין שלום ביי אונז אין דער מדינה, זאל זיין שלום אין ישראל און אויף דער גאנצער וועלט, אידן, זאל מער נישט געפרואווט ווערן מיט קיין שלעכטס, זאל מער נישט דארפן אויסשטיין דאס אלץ וואס זיי זענען אויסגעשטאנען ביז איצט. אמן! אמן סלה! איידער דער עולם האט זיך געזעצט עסן די סעודה, איז בערל צו מיר צוגעקומען און געזאגט אז ס'איז צוגעגרייט פאר מיר אן ארט אויבנאן ביים טיש. איך בין געזעסן נאנט פון דער חתן כלה לעבן דעם רעדעמער רב'ס קרוב וואס האט מסדר קידושין געווען. פון מיין צווייטער זייט איז געזעסן דער סגן-אלוף, ריווטשעס זון. ריווטשע האט איצט געהאט די בעסטע געלעגנהייט מיך פארצושטעלן פאר אים. בלויז די צוויי הויפט מחותנים, די צוויי זיידעס פון חתן כלה, זענען געזעסן אפגערוקט און נישט געקוקט איינער אין דעם אנדערנס זייט. זיי זענען געווען אנגעדרודלט און געקוקט ערגעץ אוועק ווי די גאנצע חתונה וואלט מיט זיי נישט געהאט קיין שייכות. לייבעלע בוגאטש'ס פנים איז געווען רויט אנגעדראלן און די פליישיגע נאז האט פארמאגט אסאך ברוגז'ליכע אנגעלאפן בלויע אדערלעך. צווישן דער ווייסקייט פֿון זײַן דאַר בערדל האָבן זיך דורכגעוואָרפֿן רויטע, אויסגעבלאַקעוועטע פֿעדים. זײַנע אַלטע יאַסלעס האָבן שטאַרק געציטערט, גלײַך ווי ער וואָלט גערעדט צו זיך אַליין. ער האָט שוין קוים געקענט עפּעס טועם זײַן פֿון די מאכלים, וואָס די סאַרווערס, אָנגעטאָן אין געפּרעסטע קאַפּעלעך אויפֿן קאָפּ, האָבן אים דערלאַנגט. יואל מאדיאר איז געווען שטייף ווי א ווירע און ער האט אלע פאר רגעס איינגעדרימלט, אבער אז ער האט זיך אויפגעכאפט האבן זיינע קויל שווארצע אויגן אין טונקעלן פנים זיך צעגליט. אז די סארווערס האבן אים נישט געוועקט און אים אונטערגעשטופט דאס עסן האט ער כמעט גארנישט געוואלט נעמען אין מויל אריין און זיך מיט גאווה געגלעט די גרייז-גרויע בארד. בשעת דעם רעדעמער מארשעליק'ס זון האט פרייליך געמאכט די געסט און זיי האבן זיך געקאטשעט פון געלעכטער, האבן סיי יואל מאדיאר און סיי לייבעלע בוגאטש נישט קיין שמייכל געטון. דער מארשעליק האט געשיט מיט חכמה'לעך מיט הלצה'לעך וואס האבן א שייכות געהאט צו פוילן, צו ישראל און צו די געסט אויפן זאל. דא איז ער געווען מילד און דא שטעכעדיג, ער האט געלויבט און אריינגעזאגט ער האָט געפֿלאָכטן גראַמען באַלד אויפֿן אָרט, ווען זי האָט אויסגעזונגען די לידעלעך, האָט ער זיך געוואָנדן צו דער קאַפּעלע, אויפֿגעשפּילט זאָל ווערן כּלים! בעת כ'האָב בערלען אָנגעוויזן אויף די ברעגעצער מחותּנים, האָט ער אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט. זיי זײַנען שוין צו ביסלעך עובֿר-בטל. אַלטע לײַט, נעבעך, קענען שוין מער ניט מיטגיין מיט דער הײַנטיקער צײַט. בערל איז נישט געזעסן נעבן מאמען ביים טיש. ער האט געמוזט אכטונג טון אויף אלץ און אלעמען און ער איז געווען אומעטום. ער האט געבעטן דעם עולם זאל זיין שטיל ווארום דער רעדעמער רב'ס קרוב ר' גבריאל וועט באלד בענטשען. אבער קודם כל וועט ער זאגן עטליכע ווערטער. ר' גבריאל האט גערעדט זיצנדיגערהייט, געמורמלט מער צו זיך אין דער לאנגער בארד אריין ווי ער האט גערעדט צום עולם.

אבער דאס יונגע פארפאלק האט זוכה געווען עולה צו זיין קיין ארץ ישראל אין דעם לאנד פון די אבות, אפגעזאגט די ווערטער האט ר' גבריאל אנגעהויבן צו בענטשן. נאכן בענטשן האט בערל אויסגערופן אז אצינד וועלן ביידע זיידעס פון חתן'ס צד און פון דער כלה'ס צד טאנצן א מצוה טענצל מיט דער כלה. אבער די זיידעס האבן זיך נישט געהיילט, זיך געשארט מיט אלטע דריבנע טריט און מען האט זיי געמוזט אונטערפירן. דער ערשטער האָט געטאַנצט לייבעלע באָגאַטש. ער האָט מיט זײַנע אויסגעהאָרעוועטע קורצע שטומפּיקע פֿינגער אָנגענומען אַ שפּיץ פֿאַטשיילע, און די כּלה האָט מיט איר דין, איידל הענטל קוים אָנגענומען דעם צווייטן שפּיץ. ציפּורה האָט פֿאַרהויבן אַ ביסל דעם שלעפּ פֿון איר חופּה-קלייד און מיט יונגע פֿיס לופֿטיק אַ שוועב געטאָן איבערן זאַל. בשעת-מעשׂה האָט זי אַכטונג געטאָן, אַז דער זיידע זאָל זיך קענען מיטדרייען מיט איר. דערנאָך האָט יחיאל מאַדזשאַר אַ נעם געטאָן אַן עק פֿון דער פֿאַטשיילע אין זײַן טונקל-שמאָלער האַנט און געטאַנצט דאָס מיצווה-טענצל מיט דער כּלה. ער האָט פּאַוואָלי און אַ ביסל ברוגזלעך געשלעפּט זײַנע פֿיס, אויסגעמיטן צו קוקן אין דער כּלהס זײַט. די קלעזמער זענען זיך לכתּחילה פֿאַרגאַנגען טרויעריק, אָבער באַלד איבערגעגאַנגען צו פֿריילעכס. דער עולם איז געשטאַנען אַרום אין אַ ראָד און צוגעפּאַטשט מיט די הענט. מיין ברודער שוניע דער העלד. פאר יאסל בערגנער. רחוב גארדן איז געווען איינגעטונקען אין דער פרימארגנדיקער שפעט זומער זון. אויף דער גאס האבן זיך געשפילט קינדער אין קלאסן. כ'בין צוגעגאנגען צו א מיידעלע מיט שווארצע טאנצנדיקע לאקן און זי געפרעגט אויף דעם הויז נומער וואס כ'האב געזוכט. לכתחילה האט זיך דאס מיידעלע אפילו נישט אומגעקוקט אויף מיר, און איז געשפרונגען אויף איין פוס ארום די שווימענדיגע פלעקן זון וואס האבן זיך אדורכגעריסן צווישן בלעטער-געפלעכט פון די ביימער אויף דעם טראטואר. נאר באלד האבן זיך די קינדער אויפגעהערט צו שפילן, מיך אנגעקוקט מיט נייגעריגקייט און מיר אנגעוויזן וואו צו גיין. שם! שמה! האבן די קינדער געטייטלט מיט דינע אויסגעשטרעקטע פינגערלעך און אויסגעזונגען אין א כאר, אט דארטן! דאָרטן, אַדוני! תּודה רבה, האָב איך אַ שמייכל געטאָן צום קליינוואַרג און מיט פּאַמעלעכע טריט אַוועק ווייטער. איך בין געגאַנגען לענגאויס דער גאָרדאָן-גאַס און געטראַכט, וואָס כ'וועל זאָגן דער פֿרוי, וואָס איז מיט לאַנגע יאָרן צוריק געווען דאָס אויסדערוויילט מיידל פֿון מײַן ברודער שוניע. זי מוז שוין זײַן אַ זקנה, ווער ווייסט צו זי געדענקט נאך אפילו מיין ברודער. איר נאמען איז איצט שושנה קאפף, און זי איז א באבע פון א היפש ביסל אייניקלעך און אור-אייניקלעך. עטליכע פון זיי זענען חיילים. מיט יארן צוריק האט זי נישט געוואלט מיטפארן מיט מיין ברודער שוניע קיין ארץ ישראל. זי איז פארבליבן אין שטעטל און חתונה געהאט מיט א ציוניסטישן עסקן וואס איז דארט געווען דער גאנצער רעדלפירער. בעת איך בין געקומען קיין ישראל האב איך באשלאסן זי אויסצוזוכן, כדי זי זאל מיר דערציילן אביסל מער באריכות וועגן מיין ברודער וואס איך האב געדענקט ווי אין א חלום. היינט איז זי אין ישראל, און שוניע איז שוין מער אויף דער וועלט נישטא. כ'בין נאָר געווען אַ קליינער צוציק און זיך געפּלאָנטערט צווישן די פיס פון די גרויסע, בשעת שוניע האָט געזעצט מיט די פויסטן אין טיש און געשריגן אויפן הויכן קול, כ'וועל פאָרן קיין ישראל! כ'וועל פאָרן! קיינער וועט מיך נישט איבערשפּאַרן! איך האָב אַזוי באַשלאָסן און אַזוי וועט עס בלייבן! ביי אונז אין שטוב זענען דענסטמאָל געווען עטלעכע ייִדן, די סאַמע נאָענסטע ידידים פון מיין טאַטן. דער ראש המדברים איז געווען ר' איציק לייב בער, א איד א למדן און א שארפער קאפ. ער איז געווען א שטיקל משכיל און געוואוסט אלץ וואס טוט זיך אויף דער ברייטער וועלט. ווען ער האט געקליבן אין קאפ זיינע פיקחות'דיגע רעיונות וואס זאלן רעדן דעם ברודער צום שכל הישר, האט זיך ביי אים דער ציביק געלאשן און די געפלאכטן געלע בארד ווי א קוילעטש האט זיך געהויבן אויף און אפ. אלע זענען געווען געגן שוניען וואס האט זיך נאך אין יענע צייטן הארט פאר דער ערשטער וועלט מלחמה געקליבן עולה צו זיין קיין ארץ ישראל. מיין טאטע איז געווען פון די חובבי ציון, אבער ער האט געוואלט אז דער זון זאל פריער מאכן מאטורע און דערנאך פארן. שוניע האט געקליבן געלט אויף הוצאות, האט דער טאטע ביי אים עטליכע מאל צוגעגנבעט דאס קניפל פון אונטערן קישן צוקאפנס. כאטש מיין ברודער איז געווען א גרויסער, א שטארקער, און זיינע קליינע שווארצע אויגן האבן ווילד געברענט, און די לענגליכע אביסל אויסגעבויגענע נאז האט אויסגעדריקט אזויפיל עקשנות, האב איך פון דעסטוועגן געהאט אויף אים רחמנות. כ'האב אים דערגרייכט אביסל העכער פון די קני און ארויפגעקוקט צו אים. ער האט זיך קיינמאל נישט אומגעקוקט אויף מיר, אבער איך האב אים ליב געהאט. אז ער האט זיך צומאל צו מיר דערנענטערט, האב איך אזש אויפגעציטערט. ס'האט זיך געטראגן פון אים אזא מענערישע הארבע ריח וואס האט מיך פארשיכורט. דעם אמת געזאגט האב איך נישט געוואוסט אין וואס דא גייט און צו וואס עס זענען די אלע קולות, נאר איך בין געווען אויף שוניא'ס צד. איך בין שוין געווען שטארק מיד, סיי פון די געוואלדן און סיי פון דעם פאפיראסן רייך וואס ס'האט מיך פארטשאדעט, און ווען שוניע האט זיך ווידער צעשריגן האב איך אויסגעבראכן אין א געוויין. דאס קינד זאל זיך דערשרעקן, האט דער טאטע זיך אנגערופן צו דער מאמען, כ'האב גארנישט געוואוסט אז דער קליינער פעמפיק הערט זיך צו דעם אלעמען צו. נעם אים שוין ארויס! איך האב זיך נישט געלאזט ארויספירן ווארום איך האב נישט געוואלט איבערלאזן שוניען אליין. כ'האב זיך נאך העכער צעוויינט און די מאמע האט מיך געמוזט נעמען אויף די הענט און ארויסטראגן פון דער שטוב. שוניע האט אויסגעפירט זיינס און איז אוועק קיין ארץ ישראל. ס'האבן געזאלט מיטפארן מיט אים עטליכע חברים, נאר זיי האבן חרטה געהאט אויפן וועג. דאס מיידל זיינס, רויזע, וואס ער האט באגעגנט אין דעם שכינות'דיגן שטעטל וואו ער האט זיך געלערנט, האט אויך חרטה געהאט אין דער לעצטער מינוט און מיט אים נישט געפארן. אין ראדעם האט מען נאך א שטיקל צייט גערעדט וועגן שוניען און זיין עליה מעשים און דערנאך וועגן אים פארגעסן. אבער ביי אונז אין דער היים האט מען אים נישט פארגעסן. ביי אלע סדרים האט דער טאטע געוויינט און גערעדט וועגן שוניען. די מאמע האט שוניען ליבער געהאט פון אלע קינדער, אפשר דערפאר ווייל ער איז געווען אזא גיבור און אפשר גאר דערפאר ווייל ער האט איר אזויפיל צרות פארשאפט. און זי האָט אויף קיין רגע נישט אויפֿגעהערט נאָך אים צו בענקען. און בײַ מיר איז מײַן ברודער אויסגעוואַקסן אַלע מאָל מער פֿאַר אַ גרויסן העלד. זייער ווייניק האָט שוניע געשריבן אַהיים, און טאַטע-מאַמע האָבן זיך געמוזט די אויגן אויסקוקן נאָך זײַנס אַ בריוו. ער האָט וועגן זיך גאָרניט געשריבן, אָבער ס'זענען אָנגעקומען בריוו פֿון אַנדערע, וואָס האָבן דערציילט וואָס ער מאַכט, ער איז געווען א שומר און געהיט ראטשילד קאלאניעס. נישט איינמאל איז אים אויסגעקומען צו שלאגן זיך מיט בעדואינער וואס פלעגן באפאלן די קאלאניעס אין מיטן דער נאכט. ביי אונז אין שטוב איבער'ן טאטנ'ס שרייבטיש איז געהאנגען א פארגרעסערטע פאטאגראפיע פון שוניען. דער זעלבער עקשנות'דיגער ווילדער בליק אין די ברענענדיג שווארצע אויגן, די זעלבע אויסגעבויגענע נאז, בלויז די גאמבע איז געווען מער קאנטיג און פארהארטעוועט. די אויסגעבייגענע נאז איז שונין געקומען פון א צוואנג געבורט, ער האט אפנים זיך ניט געאיילט צו קומען אויף דער וועלט. איך האב קוים צום טיש דערגרייכט און ס'איז מיר שווער געווען צו קוקן און צו באוואונדערן די פאטאגראפיע. האב איך זיך ארויפגעשטעלט אויף א בענקל און גאנצע שעהן געקוקט אויף שונין. ער איז געגאַנגען אָנגעטאָן פּונקט װי אַ בעדואינער. פֿון הינטער דער קעפֿיע האָט דער שװאַרצער שטרענגער בליק פֿון זײַנע אױגן געקוקט גלײַך אױף מיר. איך האָב זיך אָנגענומען מיט דרײסטקײט און אים אױך אַרײַנגעקוקט גלײַך אין די אױגן. איך האָב באַװוּנדערט די עביה, װאָס האָט װי אַ טלית אַרומגעװיקלט זײַן שטאַרקן גוף, דער עיקר האָב איך נישט אַראָפּגענומען די אױגן פֿון דער פּאַטראָנען-טאַש, װאָס איז אין דער קרום געהאַנגען אױף זײַן ברוסט, און פֿון דער ביקס, װאָס איז געװען פֿאַרװאָרפֿן אױף זײַנע מעכטיקע אַקסלען. ער האָט זי מיט אַזױ פֿיל זיכערקײט צוגעהאַלטן מיט אײן האַנט. סוף פון זייט צוויי, קאסעט צוויי, המשך קאסעט דריי.